וביאור הענין, די שורה הייבט זיך אן, הוא היודע, ווערטער הנה הגאון המקובל, דארטן האלט מען. דער צמח צדק רעדט דא אלץ בהמשך, באמת קומט דאס בהמשך אויך צום אנהויב מצוה. וואס ער רעדט באריכות אז פאראן די מצוה פון האמנת אלוקות לפי די רמב"ם איז פאראן צוויי נקודות אין דער מצוה ס'פאראן איין זאך אז די מצוה אז א איד זאל וויסן דעם אייבערשטן מיט דעת דע את אלוקי אביך און דערנאך איז פאראן א צווייטע באזונדערע ענין א איד דארף גלייבן אין דעם אייבערשטן אמונה ס'איז דא א גרויסע חילוק צווישן דעת מיט אמונה דעת איז וואס א מענטש האט ווייסט א זאך א מענטש ווייסט א ענין א מענטש פארשטייט א זאך. ער ווייס, ער ווייס א געוויסע זאך עקזיסטירט ווייל ער ווייס, ער פארשטייט אזוי, זיין שכל פארשטייט אזוי, און ער ווייס קלאר וואס פאר א זאך ער ווייס, דאס ווערט אנגערופן דע את אלוקי אביך, די מצוה דע את אלוקי אביך איז אז א איד דארף האבן א געוויסע ידיעה אין אלוקות, א ידיעה מיינט אז איך ווייס זיכער אז ס'דא א די מציאות פון געטליכקייט. איך ווייס עס מיט מיט הוכחות, איך ווייס עס פון ראיות, איך ווייס עס פון זיך, ער איז מאריך אין דעם פריער. אבער דער פשט איז איך האב א ידיעה אין אלוקות, איך האב א ידיעה אין געטליכקייט. דערנאך איז פארהאן די ענין פון אמונת השם, וואס איז די חילוק פון ידיעת השם מיט אמונת השם? ידיעת השם, אז מען רעדט די מושג פון ידיעה, בשעת מען זאגט אז א מענטש ווייס א געוויסע זאך, די מושג פון ידיעה מיינט אז איך האב א קלארקייט וואס איז די זאך וואס איך ווייס. איך ווייס, דער מושג וואס איך ווייס איז א מושג מוגדר וואס איז אזוי ווי מען זאגט, יא, א מענטש ווייסט אז א געוויסע זאך עקזיסטירט, קען ער אפטייטשן וואס איז די זאך, און וואס הייסט, פארוואס, פארוואס האלט ער אז די זאך עקזיסטירט, איז ידיעה הייסט אז א מענטש ווייס וואס די, און מען זאגט אז ס'איז חל דער ווארט ידיעת השם, דע את אלוקי אביך, אז מען קען וויסן דעם אייבערשטן מיינט אז דער אייבערשטער קען, געטליכקייט קען זיין א מושג וואס א מענטש קען אפטייטשן פאר זיך.

דאס גייט ער מבאר זיין באריכות אין דעם סעיף. אמונה איז חל אויף א געוויסער זאך וואס א מענטש ווייסט זיכער אז דער זאך איז דא, אבער האט נישט קיין, ס'איז נישט קיין מושג פון ידיעה, ס'איז נישט קיין מושג מוגדר וואס דער זאך איז, דער זאך האט נישט קיין תפיסה, און אף על פי כן גלייבט ער אין דעם. על כל פנים, וואס האבן מיר פון בכלל פון דעם? מיר האבן פון דעם איז, און ער רעדט באריכות ווי ס'איז נוגע אז דער מענטש זאל האבן דעת אין אלוקות, ס'איז נוגע אז דער מושג פון געטליכקייט זאל נישט זיין קיין מופשט'דיגע מושג וואס ווערט נישט קיין חלק פון דער לעבן פון א מענטשן, ס'איז נוגע בכדי אז דער, אז. ידיעת השם, אמונת השם זאל ווירקען אויף א מענטשן, דאס זאל האבן, דאס זאל האבן א ווירקונג אויף אים, ער זאל נתפעל ווערן פון אלוקות, איז אז מען זאגט א מענטשן, ער גלייבט אז עס איז דא אן אייבערשטער וואס איז העכער פון אלע הגדרות, פאראן עפעס א אייבערשטער ערגעץ וואו. דאס רירט אים נישט, דאס רירט נישט זיין מציאות, בשעת א מענטש, מען זאגט אים אז דיין מקור איז געטליכקייט. פון וואנען דו לעבסט איז אלוקות, דאס דאס דאס רירט שוין אן א מענטשן, יעמאלט פילט ער ווי דער אייבערשטער איז א זאך וואס ער רילעיט צו דעם, אט דאס דאס דאס דאס דא ווערט ער שוין, אלוקות ווירקט אויף אים, נישט עפעס אלוקות איז עפעס א מושג מופשט, ס'איז פארהאן עפעס אן אמיתית א מציאות, עפעס אן אייבערשטער וואס איז העכער פון אלע זאכן, מען זאגט אט דו האסט א מקור, דיין מקור איז געטליכקייט, דאס דאס בייט שוין איבער א מענטשן, איז דאס זאגט ער אז דער נחיצות פון דעת אין אלוקות איז בכדי אז דער ידיעת השם, דער מושג פון געטליכקייט זאל האבן א ווירקונג אויף א מענטשן. די שאלה אבער איז, אבער וואס, וואו איז חל די מושג פון ידיעה אויף א זאך, אויף א געוויסער מושג וואס איך האב א קלארקייט וואס דער זאך איז? די שאלה בעצם איז, וואס ער הייבט אן רעדן דא, און דער עיקר, ער הייבט אן רעדן די חמשה עיקרים, די נקודה וואס מיר רעדן איצטער איז, די, ווי איז שייך עס מייחס זיין צום אייבערשטן געוויסע מושגים מוגדרים? מען ווייסט דאך יעדער פון די עיקרי אמונה איז אז דער אייבערשטער איז אחד האמת, אחד האמת הייסט אז דער אייבערשטער איז אזא מין סארט מציאות וואס קען מען נישט אפטיילן, זיין איינציגקייט, מען קען נישט אפטיילן און נעמען א געוויסע חלק פון אלוקות, א געוויסע פראצענט פון אלוקות, ס'איז א מציאות שאינה מתחלקת, ס'איז אחד האמת, אזוי איז איינע פון די עיקרים, איז אחד האמת איז מחייב אז דער אייבערשטער איז פשוט בתכלית הפשיטות, עס איז נישטא קיין הגדרה, דער אייבערשטער נישט קיין מושג וואס מען קען מגדיר זיין וואס איז דאס געטליכקייט, ס'איז נישט ווייל אויב ס'איז א מושג מוגדר מען קען מגדיר זיין וואס איז דאס געטליכקייט איז יעדער מציאות מוגדרת קען מען אפטיילן, קען מען נעמען אביסל א שטארקער מציאות קען מען נעמען דעם חלק א געוויסער פראצענט פון דער מציאות. אז מ'זאגט דער אייבערשטער איז א מציאות וואס טיילט זיך נישט, ער איז אחד האמת, איז דאס מחייב אז דער אייבערשטער איז א מציאות פשוט, ער איז פשוט פון אלע ציורים, מ'קען אים נישט מגדיר זיין. איז אויב דער אייבערשטער איז פשוט בתכלית הפשיטות, איז ווי איז שייך עס זאגן און מייחס זיין צום אייבערשטן געוויסע מושגים? ער רעדט דא לגבי לגבי תורה און וואס שטייט אין תורה, מ'זאגט דער אייבערשטער, אין תורה שטייט דער אייבערשטער איז א חכם, דער אייבערשטער איז א יודע, יודע מעשה בני אדם, דאס זענען אלע תכונות, געוויסע פרטיות'דיגע תכונות, תכונות מוגדרות, וואס מען זאגט אז דער אייבערשטער איז א יודע, און דער אייבערשטער איז א חכם, דאס זענען לכאורה תכונות מוגדרות, און דער רמב"ם זאגט דאך אז מען קען דאך נישט זאגן אז דער אייבערשטער האט אין זיך דעם ענין פון ציור אדער דעם ענין פון תכונות, ווייל אויב ער האט אין זיך דעם ענין פון תכונות איז עס ענין פון הרכבה, דאס איז נישט אחד האמת. איז די שאלה איז מצד אחד מוז מען מוכרח צו זאגן מצד דעם עיקר פון אחד האמת איז אז אלוקות איז א זאך וואס איז פשוט בתכלית הפשיטות אז דער אייבערשטער האט נישט קיין הגדרה ער האט נישט קיין ציור ער איז בלי גבול און לאידך איז אויב דער אייבערשטער איז בלי גבול איז וואס פאר א וואס פאר א וואס פאר א הצדקה איז פאראן בשעת א מענטש טייטשט אפ פאר זיך דער מושג פון געטליכקייט ווי ער רעדט באריכות פריער אז די מצוה פון דעת אלוקי אביך אז א מענטש דארף אפטייטשן פאר זיך דער מושג פון געטליכקייט אז דער מושג פון געטליכקייט איז וואס דער אייבערשטער איז דער בורא עולם. אויב דער אייבערשטער איז פשוט בתכלית הפשיטות, איז איז איז זיין הגדרה נישט וואס ער איז א בורא. א בורא איז א געוויסער מעלה מוגדרת וואס ער האט דער כח פון באשאפן. אבער אויב דער אייבערשטער איז מופשט פון אלע הגדרות, איז ווי שייך עס אים מתאר זיין מיט א געוויסער מושג? און וואס וואס פאר א וואס פאר א בארעכטיגונג האבן מיר צו מייחס זיין געוויסע מושגים צו אלוקות? ווי קען ווי קען בכלל חל זיין דעם גאנצן ענין פון דעת, מ'זאל האבן א ידיעה און א געוויסע א קלארע הגדרה'דיגע ידיעה אין אלוקות אז דער אייבערשטער איז פשוט בתכלית הפשיטות. און די שאלה ווי ער פרעגט עס איז ווי די רמב ם פרעגט עס, איז דער קשיא איז ווי איז שייכות די גאנצע מושגים פון תוארים למעלה, מ'זאגט אויף דעם אייבערשטן געוויסע מושגים, און הקל אין דאווענען זאגט מען הקל הגדול הגיבור והנורא, איז ווי איז שייכות זאגן די אלע מושגים פון גדול גיבור ונורא וואס דאס זענען תכונות מוגדרות געוויסע ציורים וואס איז שייכות אין התחלקות ביי זיי. און ס'איז לכאורה דער אייבערשטער איז דאך פשוט בתכלית הפשיטות, איז וואס שייך איז די גאנצע ענין פון תוארים? איז דאס פרעגט דער רמב ם, דער רמב ם פארענטפערט אז דאס וואס דער פסוק איז מייחס געוויסע תוארים צום אייבערשטן איז ווייל איז עס נישט קיין סתירה צו דעם אז דער אייבערשטער איז פשוט בתכלית הפשיטות, ווייל הוא היודע והוא המדע והוא הידוע, אז דער אייבערשטער אליין, דער פשוט, דער פשוט פון ציורים, ער אליין איז א יודע און ער אליין איז א חכם. מסביר זיין שפעטער וואס דער רמב ם מיינט, אבער דאס דאס זאגט דער רמב ם, דער אייבערשטער אליין ער הוא היודע והוא המדע, ס'איז נישט וואס ס'איז פאראן דער אייבערשטער אליין וואס ער איז א פשוט, און בנוסף דערצו האט ער אויכעט געוויסע תכונות, ער איז א בורא, ער איז א חכם, ער איז א יודע, ס'דא ער זיין מהות איז פשיטות, זיין מהות איז פשוט פון אלע הגדרות, און צו דערצו האט ער אויכעט געוויסע מעלות, דער רמב ם זאגט ניין, אט אט דער פשוט, דער אייבערשטער וואס ער איז פשוט פון אלץ, ער אליין איז א יודע. און ער אליין הוא המדע. איז די רמב ם פארענטפערט על כל פנים אז מען קען זאגען די אלע מעלות וואס תורה מייחס צום אייבערשטען קען מען טאקע זאגען אויפן אייבערשטען און ס'נישט קיין סתירה צו פשיטות ווייל דער פשוט פון ציור ער אליין איז א יודע אזוי זאגט די רמב ם. איז דא רעדט ער נאר אנהייבן אין איסר ווי די מהרל איז חולק אויפן רמב ם דאס אנהייבן פון הנה הגאון המקובל ר' יהודה ליווי אנהייבן פון דארט זייט אויף מ ז עמוד א' זאגט ער אזוי הנה הגאון המקובל ר' יהודה ליווי בן ר' בצלאל מפראג רבו של התוספות יום, דאס איז די מהרל, דער צמח צדק איז מייחס די מהרל, רבו של התוספות יום טוב, איז בהקדמתו לספרו גבורות השם ווי די מהרל דארטן איז השיג מאד על דעת האומרים ומתארים אותו שהוא היודע והוא הדעה וכו' דער רמב ם דער מהרל האט משיג געווען אויפן רמב ם וואס ער האט מתאר געווען דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער אליין איז א יודע הוא היודע והוא הדעה והרבה להשיב עליהם מכל וכל האט אינגאנצן אפגעפרעגט. ואמר בזה לשונו, ער איז מעתיק אזוי די לשון פון די מהרל, ראה שהם אומרים עליו שעצמותו שכל מופשט, אז זיי זאגען דער רמב ם, דער מהרל האט געטענה'ט אז דער רמב ם זאגט אויפן אייבערשטן אז דער אייבערשטער וואס איז דער הגדרה פון אלוקות, אז דער עצמיות פון אלוקות, דער מהות פון געטליכקייט איז א שכל מופשט. אזוי זאגט ער. וכל ש, וואס איז די הגדרה פון שכל? דער רמב ם זאגט דאך אז דער אייבערשטער הוא היודע והוא המדע, אז דער אייבערשטער אליין ער איז דער יודע און ער איז דער מדע, ער איז דער שכל. ער איז דער כח אויף וויסן. קומט דאך אויס אז דער מהרל איז מייחס דעם מושג פון ידיעה אין דער עצמיות פון אלוקות. ער זאגט אז דער אייבערשטער דער פשוט ער אליין איז א יודע, און ער אליין איז מדע. קומט דאך אויס ער איז מייחס דעם מושג פון ידיעה צום אייבערשטן אליין, צו דער מהות פון אלוקות, הוא היודע. וכל שכל, די הגדרה פון שכל איז שידע הדבר בנפשו כמו שהוא חוץ לנפשו. זאגט מען פשטות, דער מושג פון פארשטאנד איז אז א מענטש, אז מען ווייס א געוויסער מושג, איז דער מושג פון שכל פארבונדן מיט געוויסע מושגים וואס זענען מחוץ להשכל. דאס איז דער גאנצער מושג פון שכל, פארשטיין א זאך, פארשטיין א ענין, פארשטיין א זאך וואס איז פאראן א מושג וואס איז מבחוץ ממנו, און שכל איז צו ארייננעמען און פארשטיין די זאך. איז ואם כן הוא יתברך נסמך על אשר עלול ממנו, ווי קענסטו זאגן אז דער אייבערשטער איז א יודע, וואס איז דער הגדרה פון יודע? וואס הייסט ער ווייס א זאך? אז ס'פאראן מושגים שמבחוץ ממנו און ער ווייס זיי, קומט דאך אויס אז דער אייבערשטער איז מקבל פון א מושג שמחוץ ממנו. אז דער אייבערשטער ווייסט א זאך מיינט ס'איז פאראן א מושג, ס'איז פאראן א זאך, און דער אייבערשטער ווייסט די זאך, ער האט א ידיעה פון דער זאך, קומט דאך ארויס אז דער אייבערשטער איז נסמך, ער איז מקבל עפעס פון א מושג שמחוץ ממנו, וויאזוי שייך עס זאגן אזא זאך בנוגע צו אלוקות, מ'זאגט דאך אז דער אייבערשטער איז הוא אינו צריך להם, דער אייבערשטער איז נישט, נישט, קען נישט קריגן קיין שלימות פון א מושג שמחוץ ממנו. קען מען דאך נישט זאגן אז דער אייבערשטער איז א יודע, וואס איז די הגדרה פון יודע אז ער ווייסט א זאך? ס'איז ער איז מקבל דער ידיעה פון דער זאך, וואס יעמאלט קומט אויס אז ער איז מקבל עפעס פון א מציאות שמבחוץ. אז דאס איז א סתירה צו דעם אז דער אייבערשטער ער איז דער תכלית השלימות און ער איז ער איז נישט חסר גארנישט, קען ער נישט מקבל זיין קיין תוספות פון א מציאות שמחוץ ממנו, ווי קען דער רמב ם זאגן אויפן אייבערשטן אז ער איז מדע, אז ער איז יודע? ואם כן הוא יתברך נסמך על אשר עלול ממנו ויהא עלול קודם העילה. ואם יאמרו שהוא משיג עצמו, דער רמב ם האט דאס פארענטפערט טאקע אז דאס מ'זאגט דער אייבערשטער איז א יודע מיינט עס נישט אז ס'פאראן אז ס'פאראן, בדרך כלל די מושג פון ידיעה מיינט אז ס'פאראן א געוויסער מושג און א מענטש האט א כח הדעת ער קען וויסן דער מושג, איך קען זיך פארבינדן, איך קען איך קען איך קען וויסן א זאך. איז דער רמב ם, אויב מען וואלט געטייטשט אזוי דעם מושג אז דער אייבערשטער איז יודע, וואס איז דער אייבערשטער איז יודע? עס איז פארהאן א וועלט, און אין דער וועלט פירט זיך זאכן, און דער אייבערשטער ווייס, ער איז מקבל די ידיעות פון די פאקטן, פון די פון די מאורעות, יעמאלט קומט דאך אויס אז ער איז מקבל, עס ווערט נתווסף אין זיין ידיעה פון די זאכן וואס טרעפן זיך אין דער וועלט, דאס דאס דאס קען מען נישט זאגן, ווייל יעמאלט קומט אויס אז ער איז מקבל פון א מציאות שמחוץ ממנו, אויף דעם זאגט דער רמב ם זאגט אז דער ידוע, דאס וואס דער אייבערשטער ווייס, דאס איז עם אליין, דאס איז דער רמב ם זאגט. הוא היודע, הוא המ, הוא היודע, הוא המדע והוא הידוע. ס'איז נישט ווייל דער ידוע, דאס אז דער אייבערשטער ווייסט די נבראים, שטאמט עס נישט פון די מציאות פון די נבראים, דאס שטאמט פון אים אליין. דאס איז דער רמב ם מסביר דארטן דאס. די פרטים איז נישט נוגע אזוי נוגע דא, דאס דאס דער רמב ם איז דאס מסביר דארטן. ואם יאמרו שהוא משיג עצמו, ס'איז נישט וואס ער איז משיג די נבראים, נאר ער איז משיג זיך אליין. און מיט פון זיך אליין ווייס ער די נבראים שהוא סיבה לאלו הנבראים אשר ממנו נמצאו, ויאמרו שהשכל והמשכיל והמושכל, ווי דער רמב ם זאגט און ס'איז נאר וואס שכתב הרמב ם, הדעה והיודע והידוע דבר אחד, כמו שהאריכו בדברים האלה, דאס איז וואס דער רמב ם איז מאריך אז עס איז נישטא קיין, עס איז נישט קיין באזונדערע מציאות, נישט פאראן דעם, עס איז פאראן געטליכקייט און עס איז פאראן דער ידיעה פון אלוקות, נאר עס איז אלץ איין נקודה, דער הוא, דער אייבערשטער אליין, ער איז אליין דער יודע, דער ידוע און דער מדע. איז כמו שהאריכו בדברים אלה ויהיה מה שמשיג עצמו שהוא סיבה לנמצאים הוא בעצמו המושג והמושכל הנה אחר כל אלה הדברים אשר אמרו הדבר בטל ומבוטל. די רמב ם, דער מהרל חולק אויפן רמב ם. מ'וועט באלד זען. פאר ער זאגט פאר, איצטערט זאגט ער פארוואס. זהו. דארט זאגט ער פארוואס, פארוואס די זאכן זענען בטל ומבוטל. זאגט כי השכל, ער זאגט סוף כל סוף דער רמב ם מייחס דעם מושג פון ידיעה ביים אייבערשטן, ער מייחס דעם מושג פון מדע, דעם מושג פון חכמה אין אלוקות. און זאגט אז כי השכל הוא מיוחד בדבר, כמו שתאמר כי ענין השכל ידיעת הדבר כמו שהוא, ואין על השם יתברך גדר כלל שיוגדר. אפשר פארדעם וואס מ'הייבט אן לערנען מהרל אינעווייניג וועט מען שוין בעסער זען אביסל וואס דער רמב ם זאגט און גרינגער פארשטיין וואס דער מהרל זאגט. דער מהרל טענה'ט אז דער רמב ם רופט אן דעם אייבערשטן שכל מופשט, אזוי איז ער מעריך, און ער איז מעריך צו זאגן אז מ'קען נישט זאגן אז דער, וויפיל דער רמב ם וועט נישט מסביר זיין ווי דער ענין פון ידיעה איז נישט קיין סתירה צו דעם אז דער אייבערשטער איז א שלם, כולי אויב מען זאגט אז דער אייבערשטער איז אז איז א איז הוא המדע קומט דאך אויס אז דער אייבערשטער איז א חסר, ווייל די הגדרה פון מדע איז אז דו ווייסט א זאך מיינט אז דו קריגסט דער ידיעה פון דער מושג, דאס איז אן ענין פון חיסרון קומט דאך אויס ער איז מקבל ידיעה פון א צווייטער זאך, נאר דער רמב ם איז דאס מסביר הגם אז מען קען זאגן אז דער אייבערשטער איז א יודע, מען קען זאגן דעם תואר פון שכל אין אלוקות אן זאגן אז ער איז א חסר, ער זאגט לאחרי כל זה אפילו אז מען וועט זאגן אז מען וועט מתרץ זיין ווי דער ענין פון ידיעה אין אלוקות. מיינט עס נישט צו זאגן אז דער אייבישטער איז עפעס חסר און ער איז מקבל זאכן פון א מציאות שהוא מחוץ ממנו, אף על פי כן דער עצם מושג זאגן זאגן הוא המדע אויף אלוקות איז א הגדרה, ווייל שכל איז א דבר מוגדר און מען קען נישט מגדיר זיין אלוקות, דאס אבער על כל פנים די מהרל טענה'ט אויפן רמב ם אז דער רמב ם איז מגדיר געטליכקייט אז געטליכקייט איז א שכל מופשט. און בכלל אז עס באמת די רמב ם אין ספר היד טאקע זאגט ער הוא היודע והוא המדע אבער אין מורה נבוכים וואס די רמב ם טייטשט אפ אביסל מער בפרטיות דאס פינט זיך אין אנדערע ספרים אויכעט אז דאס וואס די רמב ם זאגט אז דער אייבערשטער איז איז איז פאראן דער מושג פון ידיעה אין אלוקות מיינט עס נישט אז דער אייבערשטער האט אין זיך אזוי ווי א מענטש אין האט דער איז פאראן דער מענטש אליין און א מענטש האט דער תכונה דער כח כח השכל מענטש האט כח הדעת פאראן דער מהות האדם דערנאך האט ער פארשידענע כוחות ער האט א כח צו וויסן האט א כח צו פארשטיין איז

איז על דרך זה בנוגע צו וויבאלד דער אייבערשטער איז א פשוט, ווייל דער אייבערשטער איז תכלית, ער איז פשוט פון אלע ציורים, במילא איז זיכער אז דער אייבערשטער איז כולל אלע מעלות, מען קען נישט זאגן אז ס'פאראן א מעלה וואס דער אייבערשטער האט נישט, מען קען נישט זאגן אז דער אייבערשטער איז נישט יודע, איז אוודאי דער אז מען זאגט אז דער הקדוש ברוך הוא הוא היודע מיינט עס נישט צו זאגן אז דער אייבערשטער איז האט אין זיך דער כח הידיעה, מען זאגט נאר אז מען קען נישט שולל זיין אז ער ווייסט נישט, מען קען נישט שולל זיין אז ער איז נישט קיין קלוגער, איז. עס איז ער איז ער איז, דער אייבערשטער איז א חכם און א יודע, ווייל וויבאלד אז דער אייבערשטער איז דער תכלית השלימות, און וואס פאר א שלימות עס וועט נאר זיין, מוז ער האבן די שלימות. ביי א מענטש, מ'זאגט אז א מענטש האט שלימות, א מענטש האט א כח השכל, א מענטש האט מידות, איז נישט וואס, די הגדרה איז נישט וואס דער מענטש, וויבאלד דער מענטש'ס מהות איז, וואס ער איז תכלית השלימות, ער איז ער איז דער ער איז דער שלימות האמיתית, במילא וואס פאר א מעלה עס וועט זיין מוז ער דאס האבן. ביי א מענטש, ס'איז פאראן דער מענטש און ער האט דער כח השכל, ער האט דער מעלה, ער האט נאך א מעלה, ער האט א דריטע מעלה, א פערטער מעלה, ביים אייבערשטן נישט וואס דער אייבערשטער האט אלע מעלות, נאר וויבאלד דער אייבערשטער איז פשוט בתכלית, וואס הייסט ער איז פשוט בתכלית? ער האט נישט קיין געוויסער הגבלה, ער איז דער שלימות המציאות, במילא ער איז דער תכלית השלימות, איז קען נישט זיין אז עס זאל אים פעלן עפעס.

ידיעה, וויסן וואס, וויסן וואס, וואס, וואס קומט פאר איז א מעלה. פארשטיין, קלוגשאפט איז א מעלה. לעבן איז א מעלה. איז דער אייבערשטער אוודאי, דער אייבערשטער איז א יודע, און דער אייבערשטער איז א חכם, ווי עס שטייט אין פסוקים, וגם הוא חכם, דער אייבערשטער איז א חי, אבער נישט, דער אייבערשטער איז א חי נישט מיט דעם וואס ער האט אין זיך דער מעלה פון חיות. ער איז א חי, וויבאלד ער איז בשלימות בלתי מוגבלת, במילא וועט ער האבן אלע סארטן מעלות, אלע סארטן שלימות'ן. דארף ער נישט, ער דארף נישט אנקומען צו די תכונות בכדי אז ער זאל, ער זאל זיין א יודע. איז די הגדרה ווי דער רמב"ם דאס מגדיר איז, ווערט אנגערופן תארים שליליים. אז דער אייבערשטער איז א יודע, וואס הייסט דער אייבערשטער איז נישט וואס ער האט דער כח הדעת? מען קען אויף אים נישט זאגן אז ער ווייסט נישט. מען קען אויף אים נישט זאגן אז ער איז נישט קיין קלוגער. פארוואס קען מען אזוי פארוואס קען מען נישט זאגן אז ער איז נישט קיין קלוגער? ווייל ער איז דער שלימות האמיתי. במילא וואס פאר א ש- האט ער די נקודת המעלות פון אלע ענינים? רמב"ם זאגט דאס אז דאס וואס מ'זאגט אין דאווענען הקל הגדול הגיבור והנורא, מיינט עס נישט אז דער אייבערשטער האט די תכונה פון גבורה און דער תכונה פון נורא און דער תכונה פון הגדול הגיבור והנורא, נאר אה דאס אז ער איז א גדול ווייל ער עס קען ער ער ער מוז האבן די מעלה פון גדולה ער עס קען ער קען ער איז זיכער נישט קיין קליינער ער איז מושלל אַז ער איז, ער איז, ער איז, ער איז נישט נישט גדול, נישט װאָס ער האָט אין זיך די תכונה פֿון גדול, ער איז נישט נישט גדול. יא, לפי די רמב"ם דאס איז א גדול נישט וואס דער אייבערשטער איז א גרויסער ווי מיר זענען מתאר דעם מושג פון גרויס דער אייבערשטער איז דער שלימות האמיתי איז זיין שלימות מחייב אלץ איז דאס נישט קיין ציור פון גדולה. יא אבער ס'איז נישט קיין ציור פון גדולה, ס'איז נישט קיין ציור פון גדולה אבער ס'איז א שלימות בלתי מוגבלת, א שלימות בלתי מוגבלת ס'פעלט אים גארנישט, אז דאס איז די ווארט, ס'פעלט אים גארנישט, נישט וואס נישט וואס ער האט אלע מעלות פרטיות, ער דארף נישט ער דארף נישט האבן די מעלות פרטיות, ביי א מענטשן איז אין וואס באשטייט אז ער איז גרויס, ער האט דער מעלה פון גרויסקייט, ער האט די מעלה פון חסד, ביים אייבערשטן זיין מעלות איז נישט וואס ער האט די מעלה צו יענער מעלה, ער איז דער תכלית המעלה.

יא אוודאי ס'איז, ווייל ס'האט סך הכל א שלימות. לפי די רמב"ם דאס וואס דאס וואס אין דאווענען זאגט מען, בעצם וואלט מען געדארפט זאגען הקהל וואס איז נישט נישט גדול, אזוי וואלט מען געדארפט זאגען, הקהל וואס איז נישט נישט גדול, וואס איז נישט נישט גיבור, אבער מ'קען נישט מאכען אז נוסח התפילה אזוי, זאגט מען הקל הגדול הגיבור והנורא. ס'איז מושלל מחסרון, דאס איז די. אבער ביי אונז, ס'איז פארשידענע סארטן מעלות, דער אייבישטער איז נישט מלא פון קיינער פון נישט פון די מעלות, נישט ער האט די מעלה, עס איז ער איז א יודע טאקע, נישט מיט דעם וואס ער האט דער תכונה פון ידיעה, דער אייבישטער ווייס, און ס'איז נישט דער היפך פון קלוגשאפט, ס'איז נישט. דער אייבערשטער איז תכלית השלימות, במילא איז ער כולל אלע סארטן שלימות'ן, אבער נישט וואס ער כולל די שלימות'ן אין א ציור'דיגע אופן וואס ער האט די שלימות צו יענע שלימות, וויבאלד ער איז די שלימות בלתי מוגבלת איז במילא האט ער אלע מעלות. שכל איז א מעלה וועט ער האבן די מעלה פון שכל, ידיעה איז, חיות איז א מעלה האט ער די מעלה פון ידיעה, נישט וואס ער האט אין זיך דער ציור פון חיות.

און אלע מושגים וואס זענען מעלות בעולמנו, און במילא וועט ער עס האבן. אוודאי, מיט פ זאגן מיר די נוסח התפילה הקל הגדול הגיבור והנורא, אבער די, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין, זאגט נישט קיין מדויק'דיגע ווארט, הגדול הגיבור והנורא. דער עיקר, די נקודה אין דעם איז, אז עס קען נישט זיין אז עס פעלט אים עפעס א מעלה. נישט וואס ער האט דער ציור פון גדול, און ער האט דער ציור פון גיבור. אזוי. און דער מהר ל, און דער מהר ל איז חולק אויף דעם. און לפי די רמב ם דאס וואס די אייבישטער איז א יודע למשל, נישט וואס די אייבישטער האט אין זיך, איז די אייבישטער'ס כח הדעת איז אן אנדער סארט כח הדעת. ס'איז נישט קיין כח הדעת וואס מ'דארף אנק. וואס איז די נקודה פון די אייבישטער'ס ידיעה? ביי מענטשן איז ידיעה, ידיעה איז א מעלה, אבער ידיעה קומט צו מיט א חיסרון אויכעט. ידיעה איז א גרויסע מעלה צו וויסן, אבער ידיעה מיינט אז וואס איז די מעלה פון וויסן? אז אז. אז נישט פעלט מיר דעם ידיעה פון יענעם זאך, אז נישט פעלט מיר יענעם מושג. ביים אייבערשטן איז דא דער מעלה פון ידיעה אן דער חיסרון פון ידיעה. איז דער אייבערשטער האט דער מעלה פון וויסן, אבער נישט דער חיסרון וואס וויסנשאפט האט, אז במילא אז קומט אויס אז דער ווייסער פעלט אים אן דער ידיעה. דער אייבערשטער האט נאר די מעלות, דער נקודת המעלה פון יעדער ענין. ווייל פארוואס איז דער אייבערשטער איז א יודע? נישט ווייל ער האט אין זיך דעם תכונה פון ידיעה, נאר ווייל דער אייבערשטער איז תכלית השלימות, במילא קען מען נישט זאגן אז עס פעלט אים ידיעה, איז וואס ער, וואס דער אייבערשטער האט איז די נקודת המעלה וואס איז דא אין אלע ענינים, דער שלימות וואס איז דא אין אלע ענינים, איז דאס וואס דער רמב ם ארויסברענגט אז דער אייבערשטער איז נישט יודע בדעת ווי מיר ווייסן, ביי אונז איז פאראן דער מענטשן, און דער מענטש האט די מעלה און האט יענע מעלה, איז כח הדעת האט א מעלה און האט א חיסרון, און חסד האט א מעלה און האט א חיסרון, ביים אייבערשטן האט ער נאר די נקודת המעלה פון יעדער זאך.

און זיי האבן נאכן באפן ואם יאמרו די שורה ווי ער זאגט ואם יאמרו שהוא משיג עצמו איז עס אן אנדערע אופן פון השגה עס איז שו ע דער גאנצער יסוד פון די אייבערשטנס ידיעה איז זיין אייגענער מהות זיין עצמי זיין מהות וואס ער איז און זיין ידיעה איז אן אופן וואס ער איז משיג עצמו שהוא סיבה לאלו נבראים א שונה נמצא דאס הייסט אז דער גאנצער יסוד איז וואס ער איז א שלם נישט וואס דער אייבערשטער דארף אנקומען צו מושגים שמחוץ ממנו נאר דער יסוד איז זיין מהות, זיין מעלה, ויאמרו שהוא השכל והמשכיל והמושכל, ווי דער רמב ם ברענגט די לשון הרמב ם, דער צמח צדק ברענגט, צו על מה שכתב הרמב ם המדע, והיודע והידוע דבר אחד, כמו שהאריכו בדברים האלה, ויהיה מה שמשיג עצמו שהוא סיבה לנמצאים הוא בעצמו המשיג והמושכל, דאס הייסט אז ס'נישטא קיין מושגים אויסער אלוקות, די אלע מעלות וואס מ'רעדט זענען אלץ מעלות אלץ דעם שלימות פון געטליכקייט, נישט אלץ מעלות אלץ די עניינים, דאס וויל ער מדגיש זיין, ס'איז ביי א מענטשן איז דער מושג פון ידיעה דער מעלה פון א מענטש, א מענטש האט שכל איז דער מעלה נישט וואס ער איז א שלם, דער מעלה איז וואס ער האט שכל, ער האט פארשטאנד, איז אויב דער מעלה פון שכל איז וואס איך האב דער כח פון פארשטאנד, איז פארשטאנד איז דער הגדרה פון פארשטאנד איז אז איך ווייס א זאך שמבחוץ ממני, דאס איז דער הגדרה פון פארשטאנד. ביים אייבערשטן דער גאנצער תוכן פון זיין ידיעה איז אז ער איז א שלם, איז דער ענין פון ידיעה נישט קיין ענין שמבחוץ ממנו, דער גאנצער טייטש ידיעה איז וואס ער איז א שלם, איז דאס איז הוא איז ער איז ס'איז אלץ איין נקודה. ימ ט דאס אלץ איין נקודה שמה שמשיג עצמו שהוא סיבה לנמצאים הוא בעצמו המושג והמושכל הנה אחר כל עס הייסט אז דער ער איז דער מושג עס הייסט ער איז דער ענין דער ענין פון דער ידיעה דער ענין פון דער שכל דער ענין פון ידיעה ומדע איז דאס אלץ דער מהות פונעם אייבערשטן אליין נישט קיין ענין פון שכל אלץ ענין פון שכל אליין הנה אחר כל אלו הדברים אשר אמרו הדבר בטל ומבוטל עס איז לאחר כל לאחר דער גאנצער הפשטה וואס דער רמב ם זאגט האט עס נישט קיין ארט פארוואס פארוואס נישט פארוואס? ווייל וזהו כי השכל הוא מיוחד בדבר, ווייל שכל איז א דבר מיוחד, ס'איז א געוויסער ענין, ס'איז א געוויסער מושג, כמו שאתה אומר, כענין ה, אזוי ברענגט א דוגמא, וואס איז, אז שכל איז א געוויסער מושג, א געוויסער ענין, אזוי ווי שכל בפשטות ביי אונז, וואס איז די הגדרה פון שכל? שכל איז, ידיעת הדבר כמות שהוא, וויסן א זאך, די הגדרה פון שכל איז, קענען א געוויסער זאך באמת, איז שכל א געוויסער ענין. ואין על השם יתברך גדר כלל שיוגדר, און דער אייבערשטער האט נישט קיין גדר, דער אייבערשטער איז נישט קיין געוויסער ענין, ממילא ואם אתה אומר שעצמותו שכל, דער רמב ם זאגט דאך אז עצמות, אז דער אייבערשטער'ס מהות איז שכל, הרי בזה אתה נותן לו גדר, מיט דעם וואס דו זאגסט אז דער אייבערשטער איז שכל, מיט דעם גיבסטו אים א גדר, וועסט מפשט זיין דעם ענין השכל, דער גרעסטע הפשטות, אבער מיט דעם וואס דו זאגסט אז עצמות איז שכל, בזה אתה נותן לו גדר. בפשטות, דער מהרל זאגט אויפן רמב ם אז דער רמב ם, דאס וואס דער רמב ם זאגט הוא המדע והוא היודע, איז ער מגדיר אלוקות אז דער אייבערשטער איז עצמותו איז שכל. לכאורה דער רמב ם זאגט מפורש אז די גאנצע תוארים וואס ער זאגט זענען תוארים שליליים, נישט קיין עניינים חיוביים. איז וואס זאגט דער מהרל? דער מהרל טענה'ט אז דער רמב ם איז מגדיר דעם אייבערשטן אלס שכל מופשט. און די מהרל זאגט אז די רמב ם איז מפעיל, אז די רמב ם איז טאקע זייער שטארק מפשט דעם ענין פון שכל, ער איז מפשט די אלע חסרונות וואס איז דא אין ענין השכל, אבער סוף כל סוף ער זאגט א געוויסע הגדרה אויף אלוקות, און א אלוקות האט נישט קיין הגדרה נישט. וואס די מהרל האט עפעס געזען אין די רמב ם אז די רמב ם עפעס איז איז יע מגדיר אלוקות מיט א געוויסער ענין, דאס איז נאר נאר איין נקודה וועגן דעם. זאג, אביסל דאס צו פארשטיין אביסל איז איז פראן למשל וואס דער אלטער רבי ברענגט אין תניא, מען זאגט אז מען זאגט אז אלע נברא אין ערוך לך, אז אלע נבראים זענען באין ערוך צו אלוקות, איז ווען מען זאגט די מושג פון אין ערוך, מען זאגט אז נבראים אלע מושגים זענען באין ערוך צום אייבערשטן, מען זאגט אל מי תדמיוני ואשוה, אז דער אייבערשטער מיר קען אים נישט מדמה זיין צו קיין שום אנדערע מושג נישט. נישטא קיין שום ערך, קיין שום השוואה פון דעם אייבערשטן ביז אלע אנדערע מושגים. מען זאגט דער מושג פון אין ערוך איז פאראן, דער אלטער רבי זאגט אין פשטות אין תניא, אין ערוך פאראן איין אופן, מען זאגט אזוי ווי אין ערוך אין כמות, אין מספרים. מען זאגט אז אז אז אז איין פרוטה צו איין איין מספר אחד איז איז איז איין איין איין מספר לגבי בלי גבול. איינס לגבי בלי גבול איז פונקט די זעלבע זאך ווי מיליאנען לגבי בלי גבול, ווייל ביידע סיי דער איינס און סיי דער מיליאנען זענען ביידע נישט קיין פראצענט פון בלי גבול. מיט צוואנציג מיליאן ווערסטו נישט נענטער צו בלי גבול ווי איינער. איז לגבי בלי גבול מספר איז איינער מיט א ביליאן די זעלבע זאך. ביידע זענען א געוויסער מספר, און ביידע זענען נישט קיין פראצענט, מיט דעם וואס דו נעמסט ביליאנען האסטו נישט אוועקגענומען, א מענטש וועט נעמען פון בלי, און מ'קען מצייר זיין בלי גבול מים, וועט מען אוועקנעמען ביליאנען גאלאנען פון וואסער, האט מען גארנישט נישט צוגענומען קיין חלק פון דער כמות פון דער מים, ווייל ס'איז בלי גבול מים, און אז נעמסט א מספר גדול ביותר האסטו גארנישט נישט צוגענומען פון די וואסער, איז אחד לג אחד מיט מיט מיט מיט ריבוא רבבות לגבי בלי גבול איז בהשוואה, דאס איז מצד אחד. און דאס איז דאס איז און דאס איז איין ווארט פון אין ערוך, דאס איז די מושג פון אין ערוך, ס'קען זיין צוויי מושגים וואס זענען באמת דעם זעלבן מהות, דעם זעלבן ענין, נאר ס'אין ערוך זה לזה מצד דעם כמות, ווייל אין ווייל דער אין דער זעלבער מושג דער זאך איז נאר בהגבלה, און דער צווייטער זאך האט דער זאך און אן א הגבלה. זאגט למשל, זאגט ער, עמיצער האט א פרוטה מיט מיט בלי גבול כסף וזהב. איז א פרוטה און כסף, א פרוטה מיט מיט דעם בלי גבול כסף וזהב זיינען ביידע דעם זעלבן מהות, זיי האבן ביידע די מהות פון געלט, א מהות פון כסף וזהב, נאר עס איז פאראן כסף וזהב א מספר מוגבל פון כסף וזהב, דערנאך איז פאראן בלי גבול כסף וזהב, און בלי גבול כסף וזהב איז באין ערוך צו א מספר אחד פון פון פון צו פון פון איין פון איין פרוטה. אין ערוך פון איין פרוטה. ס'איז איין מיט מיט דעם וואס דו האסט דרייצן הונדערט פרוטות ביסטו נישט געקומען נענטער צו בלי גבול פרוטות ווי איינער איז. דאס איז איין אופן פון אין ערוך. אבער לפועל אין דעם אין ערוך, מען רעדט אז ס'איז ביידע איין מהות, איין סוג, איין ענין, ביידע כסף וזהב, נאר אין כמות ווי דאס איז א כמות מוגבלת, דאס איז א כמות בלתי מוגבלת. אבער דערנאך איז פאראן אז מען זאגט אז ס'איז אין ערוך, נישט נישט אין ערוך בכמות, נאר ס'איז אין ערוך ווייל דער מהות פון דעם עליון איז אן אנדער סארט מהות. און מ'וועט זאגען, און מ'וועט זאגען עפר לגבי ריבוי כסף וזהב. סאו עפר לגבי ריבוי כסף וזהב איז נישט וואס וואס כסף וואס בלי גבול כסף וזהב איז נאר וועגען כמות באין ערוך גרעסער פון פון פון עפר פון פון פון זאמד. דער עצם ענין פון זאמד איז קיין מציאות נישט לגבי כסף וזהב. עס איז נישט אין די אז מען רעדט אין דעם ערשטען אופן אין ערוך איז אז דער אז דער אין ערוך פון דעם עליון ווי דער תחתון איז ווייל דער תחתון איז אסאך קלענער ווי דער עליון. ביי אין כמות איז דאס באין ערוך, אז דער תחתון איז שלא בערך קלענער נישט קיין פראצענט פון דער גדלות פון דער עליון, אבער דער מהות דער סוג המציאות איז פונקט די זעלבע זאך, דאס איז כסף וזהב און דאס איז כסף וזהב, נאר ווער דען דאס איז בלי גבול כסף וזהב און דאס איז א מספר מוגבל פון כסף וזהב, מה שאין כן אז מען זאגט א ריבוי זאמד לגבי כסף וזהב, איז דארטן וועט איז א ריבוי זאמד לגבי כסף וזהב איז עס נישט נאר וואס נישט קיין פראצענט פון דער כמות פון דער כסף וזהב, ס'איז אן אנדער מהות, ס'איז אן אנדער ענין. ס'איז אן אין ערוך, דער עצם ענין איז קיין מציאות נישט לגבי אים. איך זאג אז מען זאגט ווי דער רמב ם זאגט אז אוודאי דער אייבערשטער, דער רמב ם זאגט אז דער אייבערשטער איז בלי גבול, ער איז פשוט בתכלית הפשיטות. אבער לפי לפי דער רמב ם, דער רמב ם זאגט דאך, וואס איז דער גאנצער יסוד פון דער רמב ם אז מען דארף זאגן הוא היודע והוא המדע? דער רמב ם זאגט, מען איז דאך מוכרח צו זאגן אז דער אייבערשטער איז נישט מושלל פון מעלות. מען קען דאך נישט זאגן אז דער אייבערשטער האט נישט, דער רמב ם זאגט עס אזוי מפורש, מען קען נישט זאגן אז דער אייבערשטער האט נישט די מעלות פון ידיעה. קענסט נישט זאגן אז דער אייבערשטער איז א פשוט און ער האט נישט די מעלה פון חכמה, און ער האט נישט די מעלה פון ידיעה, ווייל חכמה איז דאך א מעלה. מוז עס זיין אז דער אייבערשטער איז נישט מושלל פון דער מעלה פון חכמה. דאס הייסט אז דער אייבערשטער איז נישט, דאס הייסט אז בעצם איז פאראן די מעלות וואס מיר זעען דא אין וועלט, ס'איז פאראן שלימות'ן וואס געפינען זיך אין די מושגים פון נבראים, נאר דער אייבערשטער איז דער תכלית השלימות פון די מושגים. דער אייבישטער איז דער תכלית שלימות המציאות, אבער דער מושג פון מציאות, דער מושג פון מציאות וואס ווי מיר האבען דאס דא, די מושג פון פון עניינים, פון פון מעלות, פון חשיבות, דאס איז דאס דאס איז דער אמת'ער ענין. נאר דער אייבישטער איז דער תכלית השלימות שבזה. די אלע שלימות'ן ווי א מע ווי ווי זיי זיינען ביי נבראים זיינען זיי אין א אופן מוגבל, דער דער מעלה, א צווייטער מעלה, יעדער מעלה האט אין זיך א חיסרון, דער אייבישטער האט דעם נקודת המעלה, ער איז בלי גבול מעלה. ער איז בלי גבול שלימות. אוודאי אז דער רמב ם זאגט דער אייבערשטער איז בלי גבול און ער האט נישט קיין ספעצי ער האט נישט קיין מעלה מוגדרת, ער איז בלי גבול מעלה, ער איז תכלית המעלה. דאס איז ממש באין ערוך. זאגען א געוויסער מעלה מוגבלת א א כח השכל לגבי תכלית השלימות, לגבי בלי גבול מעלה איז באין ערוך. דאס איז טאקע באין ערוך. אבער ס'איז באין אבער ס'איז דעם זעלבן מהות.

איז אסאך א שוואכערע מציאות א מציאות של שכל, א סברא איז אסאך א שטארקערע מציאות פון א דומם, א דומם צו א מציאות גשמית געפינט זיך נאר אין א געוויסער פלאץ, געפינט זיך נאר אין דער פלאץ און אין דער צייט, משא כ א סברא שכלית געפינט זיך אומעדום, דער כלל אז א סיבה קומט פארן מסובב צו יעדער סברא, א סברא איז אסאך געפינט זיך אסאך מער, אסאך גרעסער, ער געפינט זיך און ער געפינט זיך אומעדום. ס'איז א סברא איז אסאך מער א אמת'ערע און א שטארקערע מציאות. לפי דער רמב ם, די מושגים דער אייבישטער איז נישט קיין אנדערע סארט מציאות פון, ס'דאס דער מושג פון פאראן, דער מושג פון מציאות ווי מיר נעמען דאס, איז דער אייבישטער דער תכלית פון דעם מושג פון מציאות. ס'איז נישט וואס דער אייבישטער איז אן אנדער סארט ענין אינגאנצן, אזוי ווי מיר זעהן ביי ס'פאראן א די מציאות אליין איז א ענין, ס'פאראן וואס א שטיין עקזיסטירט, און דער מושג א שכל עקזיסטירט אסאך טיפער, ווייל א שטיין עקזיסטירט נאר אין א מוגבל נאר אין א געוויסער צייט, און א סברא שכלית עקזיסטירט אסאך שטארקער, ער עקזיסטירט אומעדום, און זיין קיום איז אסאך טיפער. ער איז מוכרח צו זיין. אבער א סברא שכל האט אויך א הגבלה אין זיין קיום, ער איז נאר פאראן נאר מצד א מצד הגדרה פון שכל, און דער אייבערשטער איז פאראן, דער אייבערשטער איז פאראן באמת, ער איז דער ער איז דער אמת פון פאראנענקייט, אבער ס'איז אין דער זעלבער סוג המציאות פון די מציאות פון נבראים. איז דאס זאגט דער רמב"ם, דאס זאגט דער מהרל, אז לפי דער רמב"ם איז דער אייבערשטער ווערט אנגערופען א שכל מופשט. ס'איז לפי דער רמב"ם איז דער מושג פון דער אייבערשטער'ס אמיתית המציאות איז בדוגמת די מיט דער מעלה פון שכל לגבי דומם, בדוגמת די מעלה פון א סברא ווי דער ווי א סברא שכלית געפינט זיך, לגבי ווי א דבר דומם געפינט זיך, איז בדוגמת זה דער אייבערשטער'ס מציאות אסאך שטארקער, אזוי ווי א ווי א סברא שכלית געפינט זיך אסאך טיפער ווי א דומם, ווייל א סברא שכלית האט א חיוב צו זיין און און און ס'איז אפגעפרעגט זאגן אנדערש ווי דער סברא, במילא געפינט ער זיך אסאך שטארקער, ער געפינט זיך אומעדום, איז דער אייבערשטער נאך מופרך ער זאל נישט זיין. דער אייבערשטער דער זיין חיוב איז אסאך טיפער פון שכל, אבער עס איז אין דער זעלבער סארט מציאות דעם זעלבען הגדרות, וואס מאכט שכל שטארקער איז דער זעלבער שטארקייט מאכט דעם אייבערשטן א שטארקערע מציאות. דער אייבערשטער'ס מציאות אין דעם זעלבן סוג המציאות ווי די מציאות פון נבראים.

ס'איז אז דער אייבערשטער איז דער איז דער שלימות פון די מושגים פון מציאות פון א נברא. איז אויף דעם איז דער מהרל מאשים אז דער רמב"ם זאגט אז דער אייבערשטער איז א שכל מופשט, אז דער אייבערשטער איז דער תכלית תכלית פון הסברה, דער תכלית הקיום, דער תכלית הקיום, דאס דאס איז זאגן שכל מופשט. דער דער זעלבער סוג המציאות ווי א סברא איז שטארקער פון א דומם. דאס טענה'ט דאס טענה'ט די מהרל. ס'איז אוודאי דער רמב"ם זאגט דער אייבערשטער איז בלי גבול שלם, דער אייבערשטער האט נישט קיין שכל אלס סברה, אבער דער רמב"ם זאגט וואס איז דער אייבערשטער'ס תכלית השלימות, ווייל ווייל שלמות אין אונזער וועלט איז וואס הייסט א ענין, וואס הייסט וואס מאכט א זאך מער פאראן, וואס מאכט א זאך מער פאראן אז ער האט מער חיוב, ער האט מער ענין, ער איז מער שלם, ער האט נישט ער האט ווינציגערע הגבלות, איז א דומם האט שטארקערע הגבלות, א דומם איז מוגבל אין זמן און מוגבל אין מקום, ער ווערט נפסד, א סברה. איז אסאך א שטאר איז האט אסאך האט ווינציגערע הגבלות ער איז מער מער נישט מוגבל ער איז נישט תלוי אין זמן נישט תלוי אין מקום פארוואס ווייל ער איז מער מחויב איז דער אייבישטער איז איז דער איז דער אמיתת א וואס דער אייבישטער דער אייבישטער איז דער שטארקסטע פאראנענקייט וואס איז דער שטארקסטע פאראנענקייט ער איז מער מופשט פון זמן מער מופשט פון הגבלה און ער איז מער מחויב איז דאס א שכל מופשט איז דער מציאות אלוקות א שכל מופשט לפי דער רמב"ם. דאס זאגט די מהרל. די מהרל נעמט די אלע מושגים וואס שכל איז מייחס, וואס הייסט א שטארקער פאראן, וואס הייסט א אמת'ער פאראן, און ער זאגט אז דער אייבישטער איז דער דער תכלית פון דער סארט מהות. דאס זאגט ער, ער האלט אז דער אייבישטער איז א שכל מופשט. דער זעלבער זאך וואס א סברה איז שטארקער פון א דומם, איז דער אייבישטער, אין דער זעלבן ריכטונג איז דער אייבישטער נאך שטארקער. דער אייבערשטער איז נאך מחויב, מען נעמט די זעלבע מושגים וואס אין אונזער וועלט מאכט איין מציאות שטארקער פון א צווייטער מציאות, און מען זאגט אז דער אייבערשטער איז דער שטארקסטער פון דער סארט מציאות. במילא וואס מאכט שכל שטארקער? אז ער האט א חיוב צו זיין, און דער אייבערשטער איז דער תכלית המחויב. וואס וואס דריקט זיך אויס אז שכל איז שטארקער, אז א סברא איז שטארקער פון דעם אז ער איז נישט מוגבל, און דער אייבערשטער תכלית נישט מוגבל. תכלית נישט מוגבל, אבער מען איז נישט מ. מען זאגט אז דער מושג פון אלוקות איז לפי ערך איז דער זעלבער סוג המציאות פון נבראים. דאס איז, אויף דעם זאגט דער רמב"ם, אויף דעם טענה'ט דער מהר"ל, דער אייבערשטער האט נישט שטאנד צו שכל. דער שכל איז א געוויסע הגדרה, א געוויסער ענין, א געוויסער, א מושג פון מעלה, א מושג פון פאראנענקייט, דער אייבערשטער האט נישט קיין הגדרה, ער האט נישט קיין גדר נישט וואס ער איז. עס זאגן אז ער איז נישט, לפי'ן רמב"ם קומט איז דער אייבישטער זייער ווייט פון גשם, גשם איז זייער נידעריג, שכל איז נאך טיפער, נאך אמת'ער, און דער אייבישטער איז דער תכלית האמת, דער תכלית, דער תכלית החיוב. דער מהר"ל זאגט אז דער אייבישטער איז נישט מוגדר, ער האט נישט קיין גדר, ער איז נישט מער אמת, נישט מער טיפער, נישט מער ריכטיג, ער איז נישט מוגדר אין קיין זאך נישט, ער האט נישט קיין גדר נישט. איז אן אנדער ענין אינגאנצן, דאס איז דער מהר"ל חולק אויפן רמב"ם.

ער איז דער מחוייב המציאות, גיסטו אים א געוויסער מושג זיין מציאות, הרי נתן לו גדר, לכך אין לומר שהוא יתברך מתייחד בדבר, מען קען נישט זאגן אז דער אייבישטער איז א געוויסער ענין, ער איז מתייחד בדבר, לומר עליו שהוא דבר זה מיוחד, מען קען אויף אים נישט זאגן אז ער איז דער זאך, לפי דער רמב"ם, סוף געזאגט, זאגט מען אז דער אייבישטער איז א געוויסער ענין, ער איז דער תכלית השלימות, ער איז דער. תוקף המציאות, דער מהר"ל זאגט אז די אלע מושגים קען מען נישט נוצן לגבי דעם אייבערשטן, ווייל מען קען נישט זאגן קיין דבר פרט, קיין ענין לגבי אלוקות, זאגט לפיכך סכל האומר שעצמותו שכל, ס'איז א נארישקייט, דאס איז די נקודה פון מהר"ל, ס'איז א נארישקייט צו זאגן אז דער אייבערשטער איז שכל, וואס איז ס'איז א נארישקייט? ס'איז נישט ווייל זיי האבן נישט משיג געווען, נישט ווייל, דער מהר"ל זאגט נישט דער אייבערשטער איז אסאך גרעסער פון שכל, זאג, ס'א נארישקייט זאגן אז דער אייבערשטער איז אמיתת המציאות. ס'א נארישקייט נוצן מושגים פון אונזער וועלט און מגדיר זיין אלוקות אז ער איז דער עומק און דער תוקף פון דעם ענין. מהר"ל זאגט, די עניינים זענען שטות לגבי דעם אייבערשטן. ס'א נארישקייט. אבער פארוואס זאגט רמב"ם אז ס'איז נישט נישט? ווייל אויב מ'זאגט אז ס'יא א געוויסע מעלה זאגסטו א הגבלה און דער אייבערשטער איז נישט מוגבל. זאג, פארוואס וואס דריקט דעם רמב"ם צו זאגן אז דער אייבישטער איז נישט מוגבל, אז ער איז פשוט ער איז תכלית השלימות? ווייל לפי מושגים פון אונזער וועלט, אז מען איז מודד מציאות'ן לגבי אונזער וועלט, אין אונזער וועלט איז שכל א שטארקערע מציאות פון א דומם. פארוואס איז שכל א שטארקערע מציאות? ווייל ער איז ווינציגער מוגבל ווי א דומם. איז די שטארקסטע מציאות, דער אמיתת המציאות, איז בתכלית הבלי גבול. איז במילא קען ער נישט זאגן, קען מען נישט זאגן אז ער איז מושלל פון מעלות, ער מוז זיין תכלית השלימות, תכלית המעלות. דער מהר"ל זאגט דער אייבישטער נישט, די מעלות וואס מיר האבן זענען נישט קיין מעלות לגבי אים. דער אייבישטער האט נישט קיין גדר וואס ער איז, קענסט נישט מגדיר זיין אז שכל איז א העכערע מציאות ווי דומם. אז דו זאגסט אז שכל איז העכער פון דומם זאגסטו א הגדרה אויפן אייבישטן, אבער דער אייבישטער איז נישט מוגדר אז ער וויל, איז גשם העכער פון שכל? דער אייבישטער האט נישט קיין גדר, קענסט נישט זאגן אז ס'איז אז ס'איז דא ווי עס איז לגבי אלוקות, ער האט נישט קיין גדר נישט, קענסט נישט זאגן קיין געוויסער זאך לגבי אים.

און אז וואס הייסט מעלה וואס מער מופשט וואס מער מעלה? ווער זאגט וואס מער מופשט וואס מער מעלה? אפשר פארקערט? דער אייבערשטער האט נישט קיין גדר. איז אפשר גשם מער ווי שכל? ס'איז נישטא קיין גדר אין אלוקות. ס'איז שוין אסור צו זיכן, אבל הוא יתברך לא תוכל לומר דבר מיוחד, קענסט גארנישט נישט זאגן וועגן אים, קענסט נישט זאגן קיין זאך לגבי דעם אייבערשטן, וואס זאגן מיר יא וועגן אבל אנו אומרים שעצמותו הוויה פשוטה, די איינציגע זאך וואס מען קען זאגן איז אז דער אייבערשטער איז פאראן, וואס פאר א סארט פאראן קען מען נישט זאגן, מען קען זאגן אז ער איז דער שם הוויה, מען קען זאגן אז דער אייבערשטער געפינט זיך, ער איז א פאראן, ער ווי זאגט מען הוויה אין ער איז א וועזן, ער איז פאראן, וואס פאר א סארט פאראן קען מען נישט זאגן. מ'זאגט נישט ער איז א טיפער פאראן, אן אמת'ער פאראן, דאס איז שוין אלץ מ'זאגט גדרים, ער האט קיין גדר נישט, הוויה פשוטה, לא יוגדר במה, מ'קען אים מיט קיין זאך נישט מגדיר זיין, ואין ענין זה שכל, דאס וויל ער זאגן אז נישט ווי שכל טייטשט טייטשט אפ די ענין פון העדר הגדרה, ווי שכל טייטשט אפ די ענין פון העדר הגדרה איז דאס א ענין פון שלימות, א ענין פון מעלה, תכלית א בלי גבול, מער נישט קיין הגדרה, נישט ווי שכל טייטשט אפ די ענין פון בלי גבול, ער האט קיין הגדרה נישט. און נישט ווי שכל טייטשט אפ דעם ענין פון נישט האבן הגדרה, ואין ענין זה שכל, ואין אנו יודעים הוו הווייתו ומהותו, מיר ווייסן אינגאנצן נישט וואס איז דער פאראן פון אלוקות און וואס איז זיין מהות, מיר ווייסן נישט וואס דאס איז, ואולי יאמרו אם אין עצמותו שכל וגשם, זאגט דער אייבערשטער נישט קיין רוחניות'דיגע זאך און נישט קיין גשמיות'דיגע זאך, ער איז נישט תכלית הרוחניות און נישט קיין גשם, אי וואס איז דאס? אז דער אייבערשטער איז נישט קיין פאלשע זאך און נישט קיין אמת'ע זאך, אי וואס איז דאס יא? ס'איז א דבר רוחני ס'איז א דבר גשמי, מען ווייסט נישט וואס דאס איז, ס'איז נישט קיין רוחני און נישט קיין גשמי, ס'האט קיין גדר נישט, דאס וויל דער מהר"ל ארויסברענגען. ס'פאראן צוויי סוגי מציאות אין עולם הזה, אדער א גשם, ס'הייסט א א גשם א דבר מוגבל וואס שטעלט מיט זיך נישט פאר קיין ענין, אדער א מציאות רוחנית א מציאות פון שכל א מציאות וואס שטעלט פאר א געוויסער מהות א געוויסער מעלה. דאס איז די צוויי סוגי המציאות וואס איז פאראן אין אונזער וועלט. אין אונזערע מושגי המציאות אדער איז פאראן א פאראן וואס ער איז פאראן מיט דעם וואס ער וואס פשוט די גשמיות'דיגע זאך ער איז פאראן ער איז דא. אדער ס'איז דא א פאראן וואס ער איז א מהות ער איז א געוויסער ענין א געוויסער מעלה. איז על פי שכל דארף מען זאגן אז אז א מהות א סברא א זאך וואס איז פאראן אלס א ענין אלס א מהות איז גרעסער און בעסער ווי א גשם.

אם כן, מה הוא יתברך? און וואס איז ער? נשיב להם, וכי הנשמה שבגוף האדם יוכל לעמוד על אמיתתה, און דער נשמה ווייסט מען יא וואס דאס איז? איז כל שכן וכל שכן בורא הכל, דער רמב ם גיבט א דוגמא פון דער נשמה, א מענטש ווייסט נישט וואס די נשמה איז, איז כל שכן וקל וחומר אז מען ווייסט נישט וואס דער אייבערשטער איז וואס ער איז א וואס וואס ער איז וואס ער איז באין ערוך העכער פון די נשמה און א דוגמא וואס ער ברענגט אבער הכוונה וואס ער זאגט איז אז מען קען די נקודה פון מהרל איז אז מען קען נישט מגדיר זיין קיין שום הגדרה נישט וואס איז דער מהות פון געטליכקייט ס'איז נישטא ס'איז נישטא אין וואס ס'באשטייט די מהות פון געטליכקייט ער האט נישט קיין גדר וואס פאר א ווארט מען וועט נאר זאגן איז דאס א געוויסער ענין א געוויסער מושג וואס שכל איז מייחס אלוקות ווי שכל נעמט אלוקות מוז עס זיין א געוויסער מושג און דער אייבערשטער האט נישט קיין גדר נישט קיין הגדרה נישט וואס דאס איז האט ער נישט קיין גבול האט ער נישט קיין גדר וכו' הדבר מ'זאגט ער איז נישט אויף קושיא זאת כי לא יראני האדם וחי וכל הדברים תוכל ללמוד משמות הקדושים כי שם העצם בא בלשון הוויה זאגט די אלע זאכן קען מען עס לערנען פון די שמות הקדושים ווייל שם העצם זאגט מען הוויה מ'זאגט נישט קיין מושג פרטי לגבי אלוקות מ'זאגט נאר אז ער איז פאראן ער געפינט זיך, דאס איז די איינציגע זאך וואס מען זאגט. וואס געפינט זיך זאגט מען נישט, מען ווייסט נאר אז דער אייבערשטער איז דער הוויה און נישט על ההיעדר, מען ווייסט נאר אז דער אייבערשטער איז דא און ער איז נישט נישטא, אבער וואס פאר א פאראן איז דאס ווייסן מיר נישט, מען ווייסט נישט וואס פאר א פאראן איז דאס. למשל חיסרון איז אן אנדערע זאך, למשל חיסרון, דער אייבערשטער קען נישט האבן חיסרון, אבער נישט מייחס זיין שלימות און מעלות צו אים. דער רמב ם זאגט נישט סתם אז דער אייבערשטער קען נישט, מען קען נישט זאגן אז דער אייבערשטער איז א, לפי דער רמב ם קען מען נישט זאגן דער אייבערשטער איז א חסר ווייל דער אייבערשטער איז שלימות, לפי דער רמב ם די מהרל איז אן אנדער זאך, מען קען נישט זאגן דער אייבערשטער איז א חסר ווייל ווייל חסר הייסט, נישט ווייל חסר איז היפך השלימות, ווייל דער מושג פון חיסרון מיינט אז אז אז אז ס'פאראן וואו איך בין נישט, דאס איז דער מושג פון חיסרון, אז מען זאגט אז איך מיר פעלט עפעס מיינט אז ס'דא וואו איך בין נישטא. נישט ווייל ווען מען זאגט חיסרון קומט דאך אויס נישט קיין שלם. לפי די מהרל די מושגים פון שלם זענען באשאפן געווארן, די מושגים פון שלימות, אלע מושגים זענען באשאפן געווארן. חיסרון מיינט נישט, חיסרון איז נישט היפך השלימות, חיסרון הייסט אז אז איך בין נישטא ערגעץ. און ער זאגט דער אייבערשטער האט נישט קיין גדר, נישט קיין גדר קענסטו נישט זאגן אז ער איז נישטא אין א געוויסער פלאץ. חיסרון מיינט אז דער מהרל וואס דער כאריזמע איז דער אייבערשטער איז דער כל ער איז אומעדום ער האט נישט קיין הגדרה קענסט אים נישט מגדיר זיין וואס ער איז ער איז אלץ ער האט נישט קיין גדר וואס ער איז חסרון מיינט אז ער האט יא א גדר ער איז נישט עפעס דאס הייסט חסרון עס פעלט מיר עפעס בין איך איך בין נישט דאס דאס קען מען זיכער נישט זאגן לפי די מהרל נישט לפי די רמב ם דער ווארט פון חיסרון איז אז מען איז חסר דער מעלה. מען קען נישט זאגן אז דער אייבערשטער איז חסר די מעלה פון שכל, לפי דעם רמב"ם שכל איז אן ענין, חכמה איז א מעלה גדולה, מען קען נישט זאגן אז דער אייבערשטער האט נישט דעם ענין פון חכמה, מוז ער האבן דעם ענין פון חכמה אין א אופן פון פשיטות, דער מהר"ל, נישט וואס, מען קען נישט זאגן דער אייבערשטער איז א גשם, נישט ווייל דער אייבערשטער מוז האבן די מעלה פון חכמה, דער עצם מושג פון חסרון קען מען נישט זאגן, ווייל די הגדרה פון חסרון איז. נישט א געוויסער הגבלה אין דער מהות. א הגבלה אין דער מהות קען נישט זיין ער האט נישט קיין גדר. נישט קיין גדר מיינט אז ער האט קיין הגבלה נישט. קען מען נישט זאגן אז אים פעלט עפעס, ער איז נישטא ערגעץ. אז מען קען אים נישט מגדיר זיין. אז מען זאגט אז עס פעלט אים א געוויסער זאך. אז עס פעלט אים מיינט אז ער איז נישט דארטן, אז ער איז נישט דאס. אז ער איז מוגדר, אז ער איז בלתי מוגדר, וועט ער ממילא האבן אלץ, וועט ער ממילא האבן אלץ, ער קען נישט נישט האבן עפעס, קען נישט זיין חסר עפעס, חסר מיינט אז זיין מהות פעלט, ער האט נישט די זאך, דער אייבערשטער האט נישט קיין גדר. דאס וועסטו לערנען בהמשך, דאס דער מהר"ל האט נישט, דער מהר"ל האט נישט געזאגט דער דער דער ווארט, דער מהר"ל רעדט וועגן גדולתו של הקדוש ברוך הוא, ער זאגט נישט קיין מושג פון גדלות, פון פשיטות. יא האסט שוין אה דער מהר"ל איז ממשיך אין דעם כי שם העצם בא בלשון הוויה לומר כי זהו עצמותו מער פון פאראן קען מען נישט זאגן אבל שכל אין זה הוויה בלבד אז מען זאגט שכל זאגט מען שוין נאך א ווארט ער וואס פאר א פאראן איז דאס מען זאגט שוין א סוג פאראן ער איז דער אמת'ער פאראן דער שלימות'דיגער פאראן מען זאגט דער אייבישטער איז א פאראן אז מען זאגט הוויה מען זאגט עפעס א געוויסע סארט פאראן. שם הווי' אז מען ברענגט עפעס ארויס א געוויסער א ספעציעלער פאראן, מען זאגט נישט קיין ווארט נישט, ער איז נישט ספעציעל, נישט נישט ספעציעל, ער איז פאראן, וואס פאר א, ס'נישטא וואס פאר א סארט, ס'נישטא וואס פאר א פאראן, וואס פאר א סוג מציאות, וואס פאר א, וואס פאר א הגדרה האט ער, ס'נישטא קיין הגדרה. דאס הוויה אליין זאגט ער כל הדברים תוכל ללמוד, אז מ'איז מעיין אין דעם שמות הקדושים וועט מען אלץ וועט מען אלץ וויסן פון דארט. כי שם העצם בא בלשון הוויה לומר, כי זהו עצמותו, אבל שכל אין זה הוויה ותבין אלה הדברים מאוד, עד כאן לשונו. ותבין אלה הדברים מאוד, עד כאן לשונו. מהר"ל אלעמאל איז מאריך, מאריך אין ענין אזוי אריינהאקן דעם ענין אין שכל מ'זאל עס וויסן. אלעמאל ער חזר'ט איבער און ער זאגט ותבין דאס דאס מען זאל עס גוט פארשטיין, ער איז קיינמאל נישט סומך אז דער דער דער דער לערנער האט שוין אויפגעכאפט דעם זאך, ער דארף אלעמאל איבער זאגן, ואמר עוד, זאגט ער ממשיך ווייטער, שלכן קראו רז"ל הקדוש ברוך הוא, דערפאר האט מען רז"ל אנגערופן דעם אייבערשטן הקדוש ברוך הוא, ולא נקרא שכל ברוך הוא. ווייל וואס מיינט דער ווארט קדוש, דער ווארט קדוש מיינט נישט אז ער איז הייליג, קדוש הייסט נישט הייליגקייט אז ער איז זייער ספעציעל, טייטש קדוש מיינט נבדל, דאס טייטשט דער קדוש, אז ער איז אנדערש, דאס מיינט די ווארט קדוש. קדושה הייסט נישט, מיר טייטשן קדושה הייליגקייט, די הייליגקייט איז ניט אזוי מענטשן, דאס איז השכל ברוך הוא, מיר טייטשן די מושג פון הייליגקייט, ס'איז הייליג, ס'איז א הערליכע זאך, ס'איז א געהויבענע זאך, דאס איז א שכל'דיגע מושג, א גאר געהויבענע זאך, דאס איז א שכל'דיגע מושג.

נישט קדושה, הייליגקייט, מען איז נישט מגדיר דער מהות פון דער פון דער וואס ער קדוש, מען זאגט אז ער איז אפגעשיידט, ער איז מובדל, ער איז אן אנדערע זאך, נישט וואס נישט וואס מען איז מתאר, ווייל יעדער יעדער מושג וואס איז פארהאן ביי א מענטשן איז א געוויסער תואר, ער איז אפגעשיידט, ס'איז אן אנדערע תואר, דאס הייסט, כזה כי אמיתת עצמו לא נודע, וואס ער איז איז נישט באוואוסט, נישט באוואוסט, ער וויל נישט נישט נישט באוואוסט, ממילא איז דאס איז דאס א סוד כמוס, א באהאלטענע זאך, מען ווייס נישט. לא נודע, רק שהוא נבדל, דאס ווייס מען אז ער איז נבדל מכל גשם וגוף ומכל הנמצאים. ער איז נישט א געוויסער מושג, איז ער נישט קיין גוף מסוים, נישט קיין מושג מסוים, ער איז אפגעשיידט פון אלע מושגים וואס מיר קענען טראכטן. ער האט נישט קיין גדר נישט, אי קיין גדר נישט, איז ער אפגעשיידט פון אלע אלע סארטן מהות'ים, אלע סארטן מושגים וואס שכל קען פארשטיין, איז ער אפגעשיידט דערפון. מ'זאגט ער איז אינגאנצן אנדערש, דאס איז הקדוש ברוך הוא, דער אנדערער. דער וואס איז אינגאנצן אנדערש, אינגאנצן נישט וואס מיר זענען משיג, וואס מיר זענען מתאר, וואס מיר קענען פארשטיין, אינגאנצן עפעס אנדערש, דער הקדוש ברוך הוא. שענין קדוש, ועל זה נאמר קדוש ברוך הוא, שענין קדוש נאמר על מי שהוא נבדל, דאס מיינט, א קדוש מיינט אימיצער וואס איז אפגעשיידט, באזונדער, אפגעזונדערט, הייסט אז מיר לעבן אין א וועלט מיט פארשידענע מושגים, מיט די שכל מען קען זען גרויסקייטן און פארשידענע הפלאות, וויל איך זאגן נישט אז דער אייבערשטער איז דער תכלית ההפלאה, ער איז עפעס אנדערש, דאס וויל מען זאגן, ווייל תכלית ההפלאה זאגסטו א געוויסער מושג, ביסט זאגסט א געוויסער מושג אויף א געוויסער הגדרה אויף אלוקות, ער איז אנדערש, ער איז עפעס אנדערש אינגאנצן, ער איז אפגעשיידט, על מי שהוא נבדל, כי הוא יתברך פשוט בתכלית הפשיטות. ס'האט קיין גדר נישט. אה, איז זאגט ער, איז ער זיך מתייחס צו די שאלה פון תואר. מען זאגט די אייבישטער איז פשוט, ער, ס'פאלט אראפ די רמב"ם'ס תירוץ, די רמב"ם'ס תירוץ איז אז דער אייבישטער איז א יודע, ווייל ער איז כולל אלע מעלות. די מהר"ל זאגט ער, מ'איז נישט שייך די גאנצע מושגים פון מעלות איז נישט שייך זאגען אויפן אייבישטער. אבער לפועל שטייט דאך אין פסוקים אז דער אייבישטער איז יודע, איינע פון די עיקרי אמונה, דער אייבישטער איז יודע כל מעשי בני אדם. און די, און ס'איז פארהאן די מושג פון מושגים פון חכמה אין אלוקות. ווי קען מען זאגן די מושג אז מען זאגט אז ער איז מופשט פון יעדער גדר, און ווי קען מען זאגן אז ער איז א יודע, וואס איז א געוויסער גדר מסוים? זאגט ער אזוי, זאגט ער, מזה בעצ, ומזה בעצמו שהוא פשוט תכלית הפשיטות, אין דבר נבדל ממנו, כי דבר שיש לו גדר ומיוחד בדבר מה, בשביל אותו גדר נבדל מן הדבר שאינו בגדרו, זאגט די גאנצע מושג פון צו אז צו די גאנצע שאלה צו א מענטש צו מען האט עפעס צו מען האט עס נישט, אויב מען איז א געוויסער זאך איז א געוויסער זאך איז עס איז דא וואס דו ביסט ממילא ביסטו נישט עפעס אנדערש ווייל דער אייבערשטער האט נישט קיין גדר איז נישט שייך די אלע שאלות צו ער איז א יודע צו ער איז א גדול צו ער איז א נורא א זאך וואס האט נישט קיין גדר קען מען נישט פרעגן קיין שאלות אויף אים ער איז א כל יכול א כל יכול איז קען ער זיין א יודע אויכעט. נישט ער איז א יודע אלץ דעם וואס ער איז כולל דער מעלה פון יודע, נישט ווייל ס'איז קיין מעלה נישט זיין א יודע, וויבאלד ער אבער אז ער איז כל יכול ער האט אלץ, ער איז מושלל פון קיין גדר, איז קען ער אלץ האבן. יעצט זאגט ער ער איז נישט נבדל פון גארנישט. וויבאלד אז ער האט קיין נישט אבער ער האט נישט די זאכן אלץ דעם ווייל די זאכן זענען מושגים חשובים, לפי דער רמב ם, מ'קען נישט זאגן אז דער אייבישטער איז נישט קיין גדול. ס'איז אפגעפרעגט צו זאגן אז דער אייבערשטער איז נישט קיין גדול, ווייל גדול איז א ענין. זאגן אז עס פעלט אים גדולה איז א פראבלעם. לפי די מהרל, נישט די נקודה אז זאגן אז עס פעלט אים גדולה, גדול איז א ענין און דער אייבערשטער מוז כולל זיין דעם ענין הגדולה. נישט. ער כולל, ער כולל אלץ, במילא איז ער כולל גדולה אויכעט. ער איז כולל אלץ. ער קען מאכן א וועלט אויכעט, ער קען, ער קען האבן גשם. נישט וואס ער דארף נישט ווייל גדולה איז א מעלה, לפי די רמב ם זאגט נישט אויף אלע זאכן דער אייבערשטער איז איז הוא ה הוא ה, לפי די רמב ם אפילו מידות קען מען נישט זאגן אויף אלוקות, דער רמב ם איז מסביר נאר אין חכמה און ידיעה נישט אין מידות, עס איז מעלות לפי די רמב ם נאר געוויסע מעלות און עניינים וואס אויב מען האט זיי נישט איז עס חיסרון, לפי די רמב ם איז שכל איז א ענין. דער אייבערשטער איז תכלית המעלה, תכלית השלימות, במילא איז ער כולל אלע סארטן שלימות'ן, ווייל דער מושג פון תכלית השלימות איז נושא אז ער קען זיין אין אלע אופנים פון שלימות, לפי די מהרל, דער אייבערשטער באשטייט נישט פון שלימות, און ידיעה איז קיין ענין נישט לגבי אים, דער גאנצער מושג פון ידיעה עקזיסטירט נישט, ער האט געמאכט, ער איז נישט בכ די אלע מושגים אין וועלכע מיר לעבן, דער וועלט פון מושגים איז באשאפן געווארן, וואס איז ער אליין, ער האט קיין גדר נישט, נישטא קיין מושגים דארטן. דאס מיינט אז ער קען נישט האבן ידיעה? אז ער קען נישט האבן די מושגים פון נבראים? אוודאי קען ער עס האבן! ער קען אלץ! אז ער וויל קען ער אלץ! אז ער איז נישט מוגדר קען ער אלץ! נישט ווייל די עניינים זענען עפעס א י, נישט ווייל די עניינים האבן א יחוס לגבי אים, איז לפי די לפי די די מהרל פארענטפערט די שאלה ווי מען קען אנרופן דעם אייבערשטן הקל הגדול הגיבור והנורא. לפי די מהרל בלייבט שווער ווי קען מען זאגן אז דער אייבערשטער איז ער איז א גדול? דער אייבערשטער קען אלץ, איז דאס נישט ווייל דער אייבערשטער איז א גדול, ער קען, ער קען אלץ, איז אן אנדערע זאך, ער איז א כל יכול, און וויבאלד ער איז נישט, ער איז נישט, ער האט קיין הגדרה נישט, קען מען אים, קען מען נישט זאגן אז ער איז נישט עפעס, מען קען אים נישט מבדיל זיין פון עפעס, ווייל אויב מען איז אים מבדיל פון עפעס, זאגסטו א געוויסע הגדרה, און דער אייבערשטער איז נישט מוגדר, במילא קענסטו נישט זאגן אז ער איז מובדל פון עפעס, ער מוז, במילא האט, מצד דעם קען אלץ זיין. אבער נישט ווייל דער ענין וואס נישט ווייל דער אלץ איז א חשיבות, וויבאלד אז ער האט נישט קיין גדר, איז אז דו זאגסט אז דער זאך איז נישט, ביסטו אים מגדיר, און א הגדרה קען מען נישט זאגן לגבי אים, אבער דאס מיינט נישט אז די זאכן זענען מעלות און חשיבות'ן לגבי דעם אייבערשטן. פריער זאגט ער ווי דער רמב ם זאגט די תירוץ, ער זאגט, אבל מפני כי הוא, בשביל אותו גדר נבדל ממנו דבר שאינו בגדרו, אבל מפני כי הוא יתברך פשוט ואין לו גדר כלל, ווייל דער אייבערשטער האט נישט קיין גדר, אין דבר נבדל ממנו. איז קיין זאך נישט, איז נישטא קיין זאך וואס איז נישטא, נישט ווייל די זאכן זענען עפעס, איז ממילא איז ער יודע הכל והוא יכול הכל, און פון דעם אליין היבט זיך נישט אן די שאלות, א ידיעה איז א דבר וואס איז נסמך לבחוץ, ס'איז נישט, מ'איז נישט מייחס דעם ענין הידיעה צו אלוקות, מ'זאגט וויבאלד דער אייבערשטער האט נישט קיין גדר, ער איז א בלתי מוגדר, איז זאגן אז ער איז נישט יודע ביסטו מגדיר אז ער איז א, ער איז עפעס נישט ידיעה, ער איז עפעס אנדערש, דער גאנצער מושג פון זאגן אז א זאך איז. צו איך בין יא די זאך צו איך בין נישט די זאך, זאגט אויב איך בין א מהות מוגדרת, זאגסטו אז בין איך איך בין א געוויסער זאך און איך בין נישט דאס, איז דער אייבערשטער נישט קיין דבר מוגדר, נישט קיין גדר, במילא קען פון אים אלץ זיין, ווי זאגט יכול הכל, ואם כן יודע הכל והוא יכול אלץ קען זיין, קען זיין יודע הכל קען זיין יכול הכל אלץ קען זיין, וויבאלד אז ס'נישטא קיין קיין גדר נישט קען אלץ זיין. וכל זה מפני שאין לו גדר יוגדר בדבר מיוחד, וויבאלד ער האט נישט קיין הגדרה מיוחדת, ואם כן, ובשביל זה הכל נמצא מאתו. וויבאלד אז ס'איז נישטא קיין הגדרה נישט ביי איהם, קען אלץ זיין. נישט ווייל דער אלץ איז א ענין, אפילו דער אלץ איז נישט קיין ענין, וויבאלד אז דער אייבערשטער איז נישט מיוחד בדבר, און במילא קען אלץ זיין, ס'איז אן אנדערע זאך. דאס איז נישט מתרץ זיין דעם ענין פון פון גם כן כמו שיתבאר. אויב מ'זאגט די אלע זאכן זענען נישט קיין ענין,

יא אבער עס קען אלץ זיין, עס איז נישט נוגע, עס קען טאקע נישט קיין שבח נישט, דאס זאגט ער, דאס איז ער מגדיר, דערפאר איז דאס זאגט ער די ווארט, וויבאלד דער אייבערשטער איז א פשוט ואין לו גדר כלל, אז אין דבר נבדל ואם כן הוא יודע הכל, אלץ, נישט אויב מען זאגט דער זאך איז א שבח, זאגט מען ער איז כולל שבחים, זאגט נישט וואס ער איז כולל גוטע זאכן, ער איז כולל אלץ, אלץ דעם וואס ער האט אלץ האט ער ידיעה אויכעט, ידיעה איז א חלק פון אלץ, ס'איז א געוויסער ציור פון מציאות האט ער דאס אויכעט, ער קען מאכן פארשידענע סארטן מציאות'ן. ער קען מאכן בלי גבול סארטן מציאות'ן עס שטייט עס שטייט טאקע אין קבלה אז פאר א ספירה איז פארהאן א דרגה וואס איז דא פארשידענע מעלות בלי גבול מעלות בלי גבול ענינים נישט נאר שכל און נישט נאר מושגים ווי מיר ווייסן היינט אבער דער אייבערשטער האט אלץ ער איז יכול הכל עס איז אן אנדערע זאך נו אבער נישט אבער דער הכל איז נישט קיין חשיבות און וויבאלד ער איז נישט מוגדר קען מען אויף אים נישט זאגן אז ער איז א געוויסער ענין ער איז אלץ נישט עס דארף נישט זיין קיין מעלה וואס פאר א זאך עס וועט נאר זיין וועט ער עס האבן. נישט אלס מעלה. זאגן אז ער איז נישט עפעס, עס פעלט אים, איז אן אנדערע זאך. יעמאלט ביסטו אים מגביל, נעמסט נעמסט אוועק דער תוקף פון זיין מציאות. זאג, אבער זיין מציאות איז נישט קיין הגדרה, קען אלץ זיין. דאס איז נישט מתרץ דעם ענין פון פון פון היודע, דאס איז נאר. יא, דאס איז נישט, דאס וועט ער ממשיך זיין שפעטער.

ווי אין אונזער וועלט איז דער מושג פון מציאות, במילא איז אלע, זענען מיר מייחס, מיר האבן אין שכל געוויסע מושגים פון שלימות, מען איז מייחס זיי צום אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער איז דער תכלית השלימות פון דער מושג פון מציאות. דער מהרל זאגט אז עס האט נישט צו טון מיט די מושגים. אלע מושגים פון א נברא זענען מושגים מוגדרים, דער אייבערשטער האט קיין גדר נישט, במילא איז נישט שייכות די אלע מושגים אז דער אייבערשטער איז שלימות, נישט שלימות, ער איז נישט בכלל נישט אין דער גדר פון מציאות. דאס זאגט דער רמב"ם. איי, ווי קען זיין אז עס שטייט אין פסוק אז ער איז יודע, אז דער אייבערשטער איז נישט מוגדר קען אלץ זיין. קען זיין אז יודע אויכעט. איז דער פשט שטייט אין תורה אז ער איז יודע. אבער זאגן אז ער איז ער איז מתואר אין יודע דאס קען מען נישט לפי דעם מהרל.